בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות, דף קוף יוד. מ'הייבט אן דף קוף יוד עמוד א', אינמיטן פון די עמוד ביי די משנה. איז אזוי, איידער מען לערנט דא די משנה, עמיר מקדים זיין א קורצע הקדמה. אונז האבן שוין געזען אז א חירש און א חירשת הייסט נישט קיין בני דעת. און במילא, מן התורה, איז א קידושין פון א חירש נישט תופס, און א קידושין פאר א חירשת איז אויך נישט תופס. נאר וואס? חזל האבן מתקן געווען מדרבנן, זאל העלפן ביי זיי קידושין, נישט נאר דאס, נאר חזל האבן אויך מתקן געווען אז אזוי ווי מען קען זיי מקדש זיין אזוי ווי זיי קענען מקדש זיין, העלפט אויך ביי זיי א גט, ס'טייטש איז דא ביי זיי דרבנן'דיגע קידושין און דרבנן'דיגע גיטין, נאר וואס, וואס איז טאמער ס'איז א פיקח שנתחרש, טייטש לאמיר זאגן א פארפאלק ביידע זענען געווען פיקחים, און ביידע זענען געווארן שטום, ביידע זענען געווארן שטום און טויב, זענען געווארן חירשים, קומט אויס אז די קידושין זייערע איז געווען מן התורה, יעצט דארף מען זיך גט'ן, די גט זייערע, איז דאך נאר דרבנן, איז דא איז דא א חילוק צווישן א חירש און א חירשת, ווייל א חירש קען נישט גט'ן מן התורה, ווייל כדי צו גט'ן א מאן כדי צו גט'ן דארף האבן דעת, מה שאין כן א חירשת קען קריגן א גט מן התורה אפילו זי איז נישט קיין בת דעת, אזוי איז למעשה אזוי לערנען די חכמים, ס'איז דא רבי יוחנן בן נורי וואס קריגט זיך אויף דעם, אבער על כל פנים אונז וועלמיר לערנען דא כשיטת חכמים. דאס איז לגבי קידושין און לגבי גיטין. וואס טוט זיך מיט חליצה? איז חליצה איז אויך אזוי ווי מען האט שוין געזען אין א פריערדיגע משנה אז א חירש און א חירשת, נישט א חירש קען חולץ זיין און נישט א חירשת קען קריגן חליצה פארוואס ווייל זיי קענען נישט זאגן די פסוקים און מען האט דאך געזען כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת כל שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת טייטש אז היות זיי קענען נישט רעדן, זיי קענען נישט זאגן די פסוקים, קענען זיי נישט חולץ זיין, און א חירשת קען נישט קריגן קיין חליצה. פון דעסטוועגן עמיר זען אין די משנה אז ס'איז דא געוויסע אופנים וואס ס'קען יא זיין חליצה ביי זיי. איז לאמיר זען, זאגט די משנה, מי שהיה נשוי לשתי יתומות קטנות, איינער וואס איז געווען חתונה געהאט מיט צוויי יתומות קטנות א דרבנן'דיגע קידושין, ומת, און ער שטארבט אן קינדער, איז ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה, איז זיין ברודער דארף מייבם זיין אדער חולץ זיין איינס פון די צוויי, איינס פון די צוויי קטנות, און אטאמאטיש ווערט די אנדערע פטור פון יבום וחליצה, אזוי ווי ביי גדולות, ס'טייטש דא איז אלעס דרבנן'דיג, אבער אזוי ווי ביי גדולות פטר'ט איינער די אנדערע, דא אויכעט פטר'ט איינער די אנדערע. ווייטער, וכן שתי חירשות, די זעלבע זאך טאמער איינער האט חתונה מיט צוויי פרויען וואס זענען חירשות, וואס אזוי ווי מ'האט געשמועסט די קידושין איז נאר תופס מדרבנן, איז דא אויך טאמער ער שטארבט אן קינדער, דארף יעצט זיין ברודער אדער מייבם זיין אדער חולץ זיין איינער פון די ביידע, און די אנדערע ווערט פטור. נאר וואס, מ'וועט זען די גמרא אז אוודאי נישט פונקט אזוי, ווייל מייבם זיין קען מען א חירשת, אבער חולץ זיין ווי מ'האט געשמועסט קען מען נישט, איז דא מיינט עס טאקע אז טאמער דער ברודער וועט מייבם זיין איינס פון זיי, עט ער פטר'ן די אנדערע, אזוי ווי מ'וועט זען אין די גמרא. זאגט די משנה ווייטער, קטנה, וחירשת, אין ביאת אחת מהן פותרת צרתה, ס'טייטש וואס איז טאמער איינער האט חתונה מיט צוויי פרויען, איינס א קטנה און די אנדערע א חירשת, ס'טייטש ביידע די קידושין דרבנן, דא זאגט די משנה קען נישט איינס פטר'ן די אנדערע, פארוואס? איז ווי רש"י לערנט אויס אין די גמרא, ווייל היות וואס זענען צוויי אנדערע סארט פרויען, טאקע ביידע דרבנן'דיג, אבער ס'איז אנדערע סארט, איז דא איז איינס אוודאי מער חביב ביים מאן ווי די אנדערע, אונז ווייסט מען נישט וועלכע, אבער איינס איז מער חביב, און די וואס איז מער חביב הייסט מער א פרוי ווי די אנדערע, קומט אויס מען קען נישט פטר'ן מיט די שוואכערע די בעסערע, די בעסערע קען פטר'ן די שוואכערע, די שוואכערע קען נישט פטר'ן די בעסערע, און מילא דא פטר'ט קיינער נישט די אנדערע. ווייטער זאגט די משנה, פיקחת וחירשת, טאמער איינער האט חתונה געהאט מיט צוויי פרויען, איינער א פיקחת וואס דאס איז א קידושין דאורייתא, און די אנדערע א חירשת א קידושין דרבנן, איז אזוי, עה טאמער ער שטארבט אן קינדער איז ביאת הפיקחת,

נישט דא אזא זאך חליצה נישט ביי א חירש און נישט ביי א חירשת, און וואס איז פשט אין די משנה? זאגט טאקע די גמרא, אמר רב גידל אמר רב אביאה, די משנה מיינט טאקע נישט חליצה, ס'טייטש ווען מ'רעדט פון חירשות רעדט מען נאר פון ביאה פון יבום, חליצה ביי זיי עט טאקע נישט העלפן, אזוי זאגט רב גידל אמר רב, רבא אמר, רבא ענפערט אן אנדערע תירוץ, זאגט רבא אפילו תימא אחליצה, מ'קען אוודאי זאגן אז די משנה רעדט אויך פון חליצה ס'טייטש מ'קען יא חולץ זיין פאר א חירשת, איי מ'האט דאך יעצט געזען אז נישט, מ'האט דאך געזען די משנה זאגט דף קד, אז מען קען נישט חולץ זיין פאר א חרשת ווייל א חרשת קען נישט ליינען קיין פסוקים, זאגט רבא, כאן בחרשת מעיקרא, כאן בפיקחת ואחר כך נתחרשה, ווענדט זיך וואסערע סארט חרשת, א חרשת מעיקרא א געבוירענע חרשת, מיט איר קען מען מאכן חליצה אפילו זי קען נישט ליינען קיין פסוקים, א פיקחת שנתחרשה, טאמער א פרוי האט חתונה געהאט אלץ פיקחת, און נאכדעם איז זי געווארן א חרשת, ביי איר טאקע העלפט נישט חליצה, וואס איז פשט? איז רבא מסביר, חרשת מעיקרא, כי היכי דעל, הכי נפיק, דאס טייטש איינער וואס איז געבוירן א חירשת, א פרוי וואס איז געבוירן א חירשת, איז איר גאנצע קידושין איז דאך אויך נאר געווען דרבנן'דיג, און ממילא אז איר חתונה איז געווען דרבנן'דיג, יעצט אז זי דארף חליצה דארף זי א דרבנן'דיגע חליצה, און א דרבנן'דיגע חליצה קען מען מאכן מיט איר, ווייל מען קען מאכן מיט א חירשת א דרבנן'דיגע חליצה, אבער פיקחת ואחר כך נתחרשה, טאמער זי האט חתונה געהאט אלס פיקחת און נאכדעם איז זי געווארן א חירשת, פשט אז איר קידושין איז געווען דאורייתא'דיג, פשט דא דארף זי שוין חליצה מן התורה, דא העט שוין נישט העלפן קיין חליצה, ווייל פאר א חירשת קען מען נישט מאכן א דאורייתא'דיגע חליצה לא דמעכבא בה קריאה דא איז מעכב די פסוקים, און מילא דא ביי אזא ציור רעדט די משנה דארט אין דף קד וואס דארט טאקע העלפט נישט קיין חליצה ביי א חירשת, קומט אויס לויט רבא אז ביי א געבוירענע חירשת העלפט יא חליצה, און ביי איינער וואס האט חתונה געהאט אלס פיקחת און שפעטער איז זי געווארן א חירשת ביי איר העלפט נישט חליצה, פרעגט די גמרא איתיביה אביי, פרעגט אביי צו רבא, און מ'עט זען ער גייט פרעגן פון דריי ציורים פון א משנה דף קיב, ס'טייטש די משנה דף קיב רעדט דארט פון אסאך ציורים, דריי פון די ציורים גייט מען דא זען, צום סוף וועט מען זען א פערדע ציור, אבער דריי גייט מען דא זען, און פון אלע דריי גייט ער פרובירן פרעגן א קשיא אויף רבא, איז אזוי, פרעגט אביי איתיביה אביי,

יעדער האט געטראפן א פאסיגע שידוך, דער פיקח האט געטראפן א פיקחת, און דער חירש האט געטראפן א חירשת, די פרויען זענען נישט קיין שוועסטער זיי זענען נכריות, אבער א גוטע שידוך, מת חירש בעל חירשת, מה יעשה פיקח בעל פיקחת, וואס איז טאמער דער חירש שטארבט, וואס זאל יעצט דער פיקח טון, זאגט די משנה, כונס, ער דארף מייבם זיין די אלמנה די חירשת, ער קען איר נישט חולץ זיין, פארוואס, ווייל היות וואס זי איז א חירשת קען זי נישט ליינען קיין פסוקים איז ביי איר נישט דא קיין חליצה. אבער ואם רצה להוציא יוציא נאכדעם וואס ער איז איר מייבם קען ער איר גט'ן, וואס איז טאמער פארקערט זאגט די משנה, מת פיקח בעל פיקחת טאמער די פיקח שטארבט, מה יעשה חירש בעל חירשת, וואס טוט די חירש, איז כונס, איז ער מייבם די פרוי ער איז מייבם די פיקחת, חליצה קען ער מיט איר נישט מאכן ווייל ער איז דאך א חירש און א חירש קען נישט מאכן קיין חליצה, און דאס איז יעדער מודה, וואס טייטש אפילו אז ער איז א געבוירענע חירש, ווי רש"י רעדט אויס אין עמוד ב', איז אוודאי וועט רבא אויך מודה זיין אז חליצה קען ער נישט מאכן, פארוואס ווייל די שוועגערין, די פיקחת איז דאך געווען חתונה געהאט דאורייתא'דיג, זי דארף דא א דאורייתא'דיגע חליצה, איז זיין חליצה וועט בכל אופן נישט העלפן, און ממילא דארף ער איר מייבם זיין, אבער ואינו מוציא לעולם, גט'ן עט ער איר קיינמאל נישט קענען גט'ן, פארוואס ווייל היות וואס ער איז א חירש, א חירש קען נישט גט'ן א פרוי, אזוי ווי מען האט אויסגעשמועסט, און ממילא בלייבט זי אלעמאל זיין פרוי. על כל פנים, וואס האט מען געזען אבער די ערשטע טייל דא, אז טאמער די חירש שטארבט, דארף די פיקח מייבם זיין די חירשת, און ער קען איר נישט חולץ זיין. מאי לאו? אין וואסערע סארט חירשת רעדט מען דא? אוודאי לכאורה רעדט מען בחירשת מעיקרא, ביי א געבוירענע חירשת. וקתני וואס שטייט דא? כונס אין אז ער דארף איר מייבם זיין, חולץ לא, אבער ער קען איר נישט חולץ זיין. איז א קשיא אויף רבא, ווייל רבא האט געזאגט ביי א געבוירענע חירשת קען מען אויך חולץ זיין. זאגט רבא ניין ס'איז נישט קיין קשיא לא, בפיקחת ואחר כך נתחרשה. מען קען טאקע זאגן אז די משנה רעדט פון א פיקחת וואס איז שפעטער געווארן א חירשת, איך מיין אז בשעת די חתונה איז געווען א פיקחת, דארף זי יעצט חליצה מן התורה, איז פארשטייט זיך קען מען נישט חולץ זיין פאר א חירשת, פרעגט אביי א קשיא פון א צווייטע ציור אין די משנה, תא שמע, שטייט דארט די צווייטע ציור אין די משנה אזוי, שני אחים פיקחין נשואין שתי נכריות אחת פיקחת ואחת חירשת, ס'טייטש די פריערדיגע ציור האט זיך גערעדט אז יעדער געטראפן א פאסיגע שידוך, א פיקח האט חתונה געהאט מיט א פיקחת, און א חירש האט חתונה געהאט מיט א חירשת. דא רעדט מען פון צוויי ברידערס וואס ביידע זענען פיקחים, איינער האט געטראפן א געלונגענע שידוך, א פיקחת, און די אנדערע, עמיר רופן די שוואכערע ברידער, ער האט געטראפן א שוואכע שידוך, ער האט געטראפן נאר א חירשת, אבער ביידע ברידער זענען פיקחים, איז אזוי זאגט די משנה, מת פיקח בעל החירשת, מה יעשה פיקח בעל פיקחת, טאמער די שוואכערע ברידער געשטארבן דער וואס זיין פרוי איז א חירשת, וואס טוט יעצט זיין ברידער, די געלונגענע ברידער, איז כונס, ואם רוצה להוציא יוציא. ער דארף מייבם זיין, און טאמער ער וויל גט'ן קען ער גט'ן, אבער חליצה קען ער נישט מאכן, פארוואס? ווייל מען קען נישט מאכן א חליצה מיט א חירשת. וואס איז טאמער פארקערט, מת פיקח בעל פיקחת, טאמער די געלונגענע ברודער איז געשטארבן, איז מה יעשה פיקח בעל חירשת, וואס טוט די שוואכערע ברודער? או חולץ או מייבם. דא קען ער אדער חולץ זיין אדער מייבם זיין, ווייל פארשטייט זיך, ער איז א פיקח, זי איז א פיקחת פארוואס נישט? על כל פנים פירט אביי אויס די קשיא, מאי לאו? דער שוואכערע ברודער איז אזוי ווי ער איז א פיקח לכאורה, זאגט אביי מדהוא פיקח מעיקרא היא נמי חירשת מעיקרא, ס'טייטש אז ער איז דאך אלעמאל געווען א פיקח לכאורה זיין פרוי איז אויך אלעמאל געווען א חירשת ווייל לכאורה רעדט מען פון די זעלבע סארט ציור אז פיקח מיינט אלעמאל געווען א פיקח מיינט חירשת אלעמאל געווען א חירשת און פונדעסטוועגן וקתני וואס שטייט דא כונס אין חולץ לא אז מען קען נישט חולץ זיין פאר די חירשת אפילו זי איז א געבוירענע חירשת איז א קשיא אויף רבא וואס רבא האט געזאגט אז ביי א געבוירענע חירשת קען מען חולץ זיין, זאגט רבא ס'איז נישט קיין קשיא, מידי איריא, הא כדאיתא והא כדאיתא, ער איז טאקע א געבוירענע פיקח, אבער זי איז א פיקחת שנתחרשה, און ממילא זיי האבן חתונה געהאט דאורייתא'דיג, היות זיי האבן חתונה געהאט דאורייתא'דיג, קען מען אוודאי מיט איר נישט מאכן קיין חליצה. איתיביה פרעגט אביי א קשיא פון א דריטע ציור אין די משנה, און ווי מ'עט שוין זעהן די קשיא איז נישט פון די דריטע ציור, די דריטע ציור שטימט, נאר פון די דריטע ציור גייט מען אויפווייזן אז ס'קען נישט זיין די ערשטע צוויי ציורים רעדן זיך פון א פיקחת ואח"כ נתחרשה, ס'מוז זיין אז די ערשטע צוויי ציורים רעדן זיך פון א געבוירענע פיקחת, פארוואס איז אזוי שטייט אין די דריטע ציור, די דריטע ציור רעדט זיך אזוי ווי די ערשטע ציור, נאר איין חילוק איז דא, אז די צוויי פרויען די פיקחת מיט די חירשת זענען אויך שוועסטערס טייטש צוויי ברודערס מיט צוויי שוועסטערס, לאמיר זען אינעווייניג, שני אחים, אחד פיקח ואחד חירש, נשואין שתי אחיות, אחת פיקחת ואחת חירשת, דא איז אויך צופאסיגע שידוכים אבער צוויי ברודערס מיט צוויי שוועסטערס, איז אזוי, מת חירש בעל חירשת, מה יעשה פיקח בעל פיקחת, טאמער די חירש איז געשטארבן, וואס טוט יעצט די פיקח מיט זיין פרוי, איז תצא משום אחות אשה, ער טוט גארנישט, פארוואס? ווייל די פרוי איז דאך אחות אשתו, דארף ער איר נישט מייבם זיין נישט חולץ זיין, וואס איז אבער טאמער מת פיקח בעל פיקחת, טאמער די פיקח איז געשטארבן, מה יעשה חירש בעל חירשת, וואס טוט דא די חירש? איז דא נישט דא די פטור פון אחות אשתו, פארוואס? ווייל דער חירש וואס האט חתונה געהאט מיט די חירשת, איז דאך נאר א דרבנן'דיגע קידושין, מה שאין כן זיין ברודער איז געווען א דאורייתא'דיגע קידושין, ס'טייטש מן התורה איז דא דא א זיקה, און וואס טוט ער דא מיט די שוועגערין איז אזוי, מוציא את אשתו בגט, קודם כל זיין פרוי מוז ער גט'ן, פארוואס? ווייל ס'איז אחות זקוקתו, זיין פרוי איז יעצט אחות זקוקתו, קען ער מיט איר נישט וואוינען, ווייטער ואשת אחיו אסורה לעולם, די שוועגערין קען ער גארנישט טון מיט איר, פארוואס? ווייל חולץ זיין קען ער איר נישט, ווייל ער איז דאך א חירש, און יעדער איז מודה אז ווען ער איז א חירש קען ער איר נישט חולץ, ס'טייטש אפילו לויט רבא, וואס רבא האלט אז א געבוירענע חירש א געבוירענע חירשת קען מען מיט זיי מאכן חליצה, דא אוודאי נישט אזוי, ווייל זי איז דאך א פיקח וואס האט חתונה געהאט מיט א פיקחת. זי איז א געהעריגע פרוי וואס דארף א חליצה מן התורה. ער איז א חירש נישט קיין חילוק צו ער געבוירן א חירש צו נישט, חליצה העט ער נישט קענען מאכן מיט א פרוי וואס דארף חליצה מן התורה, און במילא דאס איז קלאר לויט יעדעם, חליצה קען ער דא נישט מאכן. און די זעלבע זאך, מייבם זיין העט ער איר אויך נישט טארן מייבם זיין, ווייל היות וואס ער האט גע'גט זיין פרוי, ווערט זי יעצט אחות גרושתו, און מען טאר נישט מייבם זיין אחות גרושתו מדרבנן, און במילא בלייבט זי שטעקן לעולם ועד, קיינער טאר נישט חתונה האבן מיט איר, ווייל מען קען איר נישט מייבם זיין נישט חולץ זיין. איז אזוי שטייט דארט אין די משנה, דערווייל נאך גארנישט שווער. אבער וואס? זאגט אביי, ביז יעצט האסטו פארענטפערט, האט רבה פארענטפערט יעדע שטיקל, אז חירשת מיינט זי געבוירן א פיקח און שפעטער איז זי געווארן א חירשת. חירש מיינט לכאורה אויך די זעלבע זאך, געבוירן א פיקח געווארן א חירש. איז זאגט אביי, דא וועסטו אויך אזוי זאגן, וכי תימא הכי נמי, בפיקח ואחר כך נתחרש, דא וועסטו אויך זאגן וואס מיינט א חירש, איינער וואס איז געבוירן א פיקח, שפעטער איז ער געווארן א חירש. אבער אויב אזוי, אויב דאס זאגן ביי די צי ביי די דריטע ציור אויכט אזוי, מי מצי מפיק, איז וואס איז פשט אז די משנה זאגט אז ער דארף גט'ן זיין פרוי? איינער וואס איז געווען א פיקח און ער האט חתונה געהאט מיט זיין פרוי און ס'איז געווען א דאורייתא'דיגע קידושין און שפעטער איז ער געווארן א חירש, קען ער איר דען גט'ן? והתנן, מ'האמיר געלערנט אין א משנה, נתחרשה יוציא, נשתטית לא יוציא, ס'טייטש טאמער א פיקח האט חתונה געהאט מיט א פרוי און זי איז געווארן א חירשת, איז טאמער זי איז געווארן א חירשת קען ער איר גט'ן, ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט אנפאנג סוגיא, די פרוי, אפילו זי איז א חירשת און אפילו די קידושין געווען דאורייתא'דיג, א פרוי דארף נישט קיין דעת מ'זאל איר גט'ן. טאמער זי איז געווארן א שוטה, לא יוציא, ווי רש י זאגט ס'איז א גזירת ס'איז א תקנת חכמים מ'זאל נישט גט'ן א שוטה ווייל חזל האבן מורא געהאט וואס מ'וועט מאכן מיט איר טאמער זי וועט זיין אליין, אבער על כל פנים, די עיקר איז די נעקסטע נקודה, נתחרש הוא או נשתטה, טאמער די מאן איז געווארן א חירש, אדער די מאן איז געווארן א שוטה, וואס זיין קידושין איז געווען דאורייתא'דיג און יעצט איז ער א חירש, לא יוציא עולמית, קען ער קיינמאל נישט גט'ן, פארוואס? ווייל ס'וועט נישט העלפן א דרבנן'דיגע גט אויף א דאורייתא'דיגע קידושין, און מדאורייתא קען ער דאך נישט גט'ן ווייל ער איז נישט קיין בר דעת, און ממילא בלייבן זיי שטעקן צוזאמען, איז ממילא זאגט אביי אז ס'שטייט דא אז דער חירש דארף גט'ן זיין פרוי, קען נישט זיין אז עס איז א פיקח ונתחרש ווייל א פיקח ונתחרש טאר נישט גט'ן, אלא לאו, נאר וואס דען מוז מען זאגן,

איז אוודאי די ערשטע צוויי ציורים וואס אביי האט געפרעגט פון דארט רעדט זיך אויך אזוי ביי געבוירענע חירשות און פון דעסט וועגן ותנן האמיר געזעהן די פריעדיגע ציור די ערשטע ציור גבי נכריות כונס אין חולץ לא פון דעסט וועגן האמיר געזעהן אז אפילו די פרוי איז א געבוירענע חירש קען מען מיט איר נישט מאכן חליצה איי פארוואס רבה האט דאך געזאגט אז ביי א געבוירענע חירשת קען מען מאכן מיט איר חליצה און רש י דרך אגב רעדט דא אויס א נקודה וואס אונז האמיר פריערט אויסגעשמועסט רש י זאגט לכאורה וואלט מען געקענט שניידן די גאנצע פשעטל אין האלב וואס דארף מען זאגן די גאנצע פשעטל אז ער איז א געבוירענע חירש מוז זיין זי איז א געבוירענע חירשת אז זי איז א געבוירענע חירשת די ערשטע ציור רעדט זיך אויך אזוי וואס דארף מען גיין אזוי טיף מען קען זאגן פשוט אז ער איז א געבוירענע חירש מוז זיין אז דאס וואס שטייט אין די ערשטע ציור וואס מיר האבן געזען אין עמוד א' איז ער איז אויך א געבוירענע חירש און מילא אז מען זעט דארט אין די ערשטע ציור אז א געבוירענע חירש קען נישט חולץ זיין פאר זיין שוועגערין די פיקחת איז א ראיה אז א געבוירענע חירש קען נישט חולץ זיין דא זאגט רש י נישט קיין קשיא ווייל אזוי ווי מען האט דארט אויסגערעדט, דאס איז קלאר אז ווען ס'דא צוויי ברודערס, איינער א חירש און איינער א פיקח, דער פיקח האט חתונה מיט א פיקחת, דער חירש האט חתונה מיט א חירשת, און דער פיקח שטארבט, איז אפילו דער חירש איז א געבוירענער חירש, אוודאי וועט ער נישט קענען חולץ זיין פאר די פיקחת, פארוואס? ווייל די פיקחת דארף דא האבן א חליצה מן התורה, און ער קען דאס נישט טון, און מילא דאס דער חלק איז נישט שווער, נאר וואס איז יא שווער? ס'איז שווער אז טאמער ער איז א געבוירענער חירש מוז זיין אז זי איז אויך א געבוירענע חירשת, און טאמער זי איז א געבוירענע חירשת, דעמאלטס איז שוין יא שווער אויף די ערשטע ציור, ווייל אויב אזוי דארף מען פארשטיין פארוואס שטייט ביי די ערשטע ציור אז די פיקח קען נישט חולץ זיין פאר די חירשת, טאמער זי איז א געבוירענע חירשת איז פשט זי דארף נאר א חליצה מדרבנן זאל העלפן טאקע א חליצה פאר איר לויט רבא, דאס איז די קשיא, זאגט די גמרא אישתיק רבא איז שטיל געבליבן ווען ער האט געהערט די קשיא, כי אתא לקמיה דרב יוסף, ווען אביי האט אויסגערעדט די גאנצע מעשה צו רב יוסף וואס ער האט געפרעגט אויף רבא, אמר ליה האט רב יוסף געזאגט, מאי טעמא תותביה מהא פארוואס האסטו געפרעגט פון דעם פון די דיין קשיא, דיכול לשנויי לך, אויף דעם קען מען נאך ענטפערן אז אחיות חרשות מעיקרא, נכריות פיקחות ואחר כך נתחרשו. אויף דעם זאגט ר' יוסף דאס איז נישט אזוי שווער ווייל יא מ'קען אזוי זאגן אז די ערשטע צוויי ציורים רעדט זיך פון א פיקחת ונתחרשה און די לעצטע ציור רעדט זיך טאקע ביי א געבוירענע פיקח. דאס איז נישט אזוי שווער. אלא איבעי לך לאותביה מהא. ס'איז אבער דא א בעסערע קשיא פון א פערדע ציור אין יענע משנה. וואס שטייט דארט אין די פערדע ציור שטייט אזוי, שני אחים חרשים, טאמער ס'דא צוויי ברידערס ביידע זענען חרשים, און זיי ביידע חתונה געהאט נישט קיין חילוק מיט ווער, ווייל אז ביידע ברידער זענען חרשים אטאמאטיש זייער קידושין איז נאר דרבנן, און ממילא נשואין שתי אחיות פיקחות, שתי אחיות חרשות, או שתי אחיות אחת פיקחת ואחת חרשת, נישט קיין חילוק וואס די פרויען זענען, אז ביידע ברידער זענען חרשים איז אטאמאטיש די קידושין מדרבנן, און די זעלבע זאך זאגט די משנה וכן שתי אחיות חרשות, לאמיר זאגן צוויי שוועסטערס זענען חרשות, נשואות לשני אחים פיקחין, זענען חתונה געהאט מיט צוויי ברידערס פיקחין או לשני אחים חירשין, לשני אחים אחד פיקח ואחד חירש, נישט קיין נפקא מינה די נקודה איז, די קידושין איז נאר דרבנן, און איינער פון די ברידערס שטארבן, הרי אלו פטורות מן החליצה ומן היבום, זענען זיי פטור פון יבום און חליצה פארוואס? ווייל היות וואס די גאנצע מעשה איז דא דרבנן'דיג, איז מדרבנן איז דאך דא דא אחות אשתו, אחות אשתו איז פטור מדרבנן פון יבום וחליצה, און ממילא יבום וחליצה דארף מען נישט מאכן, אבער זאגט די משנה ואם היו נכריות, טאמער אבער זענען נישט קיין שוועסטערס, טאמער די צוויי פרויען זענען נישט קיין שוועסטערס נישט דא די פטור פון אחות אשתו, דעמאלטס יכנוסו, ואם רצו להוציא יוציאו, דעמאלטס קען מען מייבם זיין און גט'ן, אבער חליצה קען מען נישט מאכן, און ממילא פירט ר' יוסף אויס די קשיא, היכי דמי, ווי רעדט זיך דא? אילימא בפיקחים ולבסוף נתחרשו, עסטו וועלן זאגן אז דא רעדט זיך אז די צוויי ברידער זענען געווען פיקחים, און שפעטער זענען זיי געווארן חרשים, סטייטש די חתונות זענען געווען דאורייתא'דיג, אטאמאטיש האט די חתונה געווען דאורייתא'דיג און די יבום אויך דאורייתא'דיג, און שפעטער זענען געווארן חרשים, אויב אזוי, מי מצי מפקי? און וואס איז פשט זיי קענען גט'ן? טאמער די קידושין, די חתונה, די יבום איז געווען דאורייתא'דיג, קען שפעטער א חרש נישט גט'ן, אזוי ווי מען האט געזען והתנן מ' האבן געלערנט אין א משנה, נשתטית לא יוציא נתחרש או נשתטה לא יוציא עולמית, אז א חרש קען נישט גט'ן א דאורייתא'דיגע קידושין, א דאורייתא'דיגע יבום, ווייל זיין גט איז נאר דרבנן'דיג. איז קען נישט זיין דא רעדט זיך ביי פיקחים ולבסוף נתחרשו, אלא לאו נאר אוודאי רעדט זיך דא אחרשים מעיקרא, אז זיי זענען אלעמאל געווען חרשים,

זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, קטנה וחירשת וכו', אז טאמער איינער האט חתונה געהאט סיי מיט א קטנה סיי מיט א חירשת און ביידע איז מדרבנן, קען נישט די ביאה פון איינס פון זיי פטר'ן די אנדערע, ווייל מען ווייסט נישט ווער איז מער חביב ביי אים. זאגט די גמרא אמר ר' נחמן, אשכחתיה לרב אדא בר אהבה ורב חנא חתניה דיתבי, כ'האב געטראפן די ביידע ווי זיי זיצן, וקמקוו אקוותא בשוקא דפומבדיתא, און ס'דרייט זיך ארום זיי אזעלכע קהילות אזעלכע קרעמלעך פון תלמידים צו הערן וואס זיי האבן צו זאגן. רשי ברענגט א צווייטע גירסא אז מקהו אקהתא, אז זיי האבן געפרעגט קשיות איינער פון צווייטן. על כל פנים ער האט געטראפן רב אדא בר אהבה און רב חנא, אז וואס? וואס האבן זיי געזאגט? ואמרי האבן זיי געזאגט אזוי, הא דתנן, דאס וואס אונז האבן געלערנט אין אונזער משנה, קטנה וחירשת אין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה, אז ווען איינער האט חתונה מיט א קטנה מיט א חירשת, פטר'ט נישט די יבום פון איינס פון זיי די אנדערע, הני מילי, דנפלה ליה מאחיו פיקח, דאס איז נאר ווען א פיקח האט חתונה געהאט מיט א קטנה און מיט א חירשת און ער שטארבט, דעמאלטס קען נישט די ביאה פון איינס צו זיי פטר'ן די אנדערע פארוואס? ווייל דלא ידעינן אי בקטנה ניחא ליה אי בחירשת ניחא ליה, ווייל אונז ווייס מיר נישט וועלכע איז געווען מער ניח פאר'ן ברודער, די קטנה צו די חירשת, וואס זענען די צוויי צדדים איז אזוי, אי בקטנה ניחא ליה, דאתיא לכלל דעה, פון איין זייט קען מען זאגן אז די קטנה איז אים מער ניחא, פארוואס ווייל ווי נישט ווי ווען זי וועט אויפוואקסן עט זי זיין א בר דעת, מה שאין כן די חרשת איז נישט קיין בר דעת, אדער אפשר פארקערט, אי בחרשת ניחא ליה קען זיין אז די חרשת איז געווען מער ניחא פאר אים, פארוואס ווייל דגדולה היא ובת ביאה היא, ווי נישט ווי זי איז געווען א גדולה א בת ביאה, איז זי געווען מער ניח, און ממילא אז אונז ווייס מיר נישט ווער געווען מער ניח, קען נישט די שוואכערע פרוי פטר'ן די בעסערע, און דערפאר האט מען טאקע געזאגט האט די משנה געזאגט אז די ביאה פון איינס פטר'ט נישט די אנדערע. אבל אבער נפלה מאחיו חרש, טאמער אבער דער וואס איז געשטארבן דער וואס האט חתונה געהאט מיט די ביידע איז אויך געווען א חרש, ודאי בחרשת ניחא ליה, איז זעכער אז די חרשת איז געווען מער ניחא, און ממילא מיט מייבם זיין די חרשת טוט עס פטר'ן די קטנה, פארוואס? ווייל סיי דבת ביאה היא סיי די חרשת איז א גדולה, און זי איז א בת ביאה, און סיי דבת מינה היא, זי איז זיין מין, ער איז א חרש, זי איז א חרשת, איז אוודאי זי מער ניח פאר אים. ואמינא להו אנא, זאגט רב נחמן האב איך זיי געזאגט ס'איז נישט ריכטיג, אפילו נפלה ליה מאחיו חירש, נמי מספקא ליה, אז אפילו ביי אן אופן וואס ער איז א חירש, האבן מיר אויך א ספק ווער איז געווען מער ניח פאר איהם, די קטנה אדער די חירשת. זאגט אונז די גמרא, כיצד תקנתן, וואס טוט מען טאקע ביי אזא אופן, אז א ברודער האט חתונה געהאט מיט א חירשת און א קטנה, זאגסט דאך אז מען קען נישט מייבם זיין איינס און פטר'ן די אנדערע, און וואס טוט מען? און ווי רשי איז מסביר, ס'איז דא דא א גרויסע פראבלעם, ווייל פון איין זייט קען מען נישט מייבם זיין ביידע, ווייל מ'טאר דאך נישט מייבם זיין צוויי פרויען, מ'קען אויך נישט חולץ זיין ביידע, ווייל די חירשת קען מען נישט חולץ זיין, מ'קען אויך נישט מייבם זיין די חירשת און שפעטער ווען די קטנה וועט אונטערוואקסן איר געבן א חליצה, פארוואס? ווייל ברגע וואס מ'וועט געבן א חליצה פאר די קטנה, עט מען מער נישט טארן וואוינען מיט די חירשת, פארוואס? ווייל כיוון שבנה שוב לא יבנה, ברגע וואס מ'מאכט חליצה מיט איינס, קען מען שוין נישט חתונה האבן מיט די אנדערע, מ'קען נישט מייבם זיין די אנדערע, און ווי רשי רעדט אויס, אז אפשר וואלט געווען א צד צו זאגן אז נאכדעם וואס מ'איז מייבם די חרשת זאל מען קענען קענען געבן א חליצה פאר די קטנה, און ס'מאכט נישט קאליע אויף צוריק צווועגס, אבער דא זאגט רשי ס'איז נישט ריכטיג, ווייל נארמאל טאקע איז נישט דא די פראבלעם, נארמאל לאמיר זאגן אז איינער האט געהאט צוויי פרויען געשטארבן אן קינדער, גייט זיין ברודער איז מייבם איין פרוי, שפעטער געבט ער א חליצה פארן צווייטן, איז אוודאי די חליצה וואס ער געבט פארן צווייטן איז גארנישט מיט נישט, פארוואס ווייל ס'איז סתם, מ'האט געמאכט חליצה מיט א פרעמדע פרוי, ס'טוט גארנישט ס'שאדט גארנישט, אבער דא, וואס אונז ווייסט מיר טאקע נישט ווער איז מער ניחא ווער איז ווייניגער ניחא, קומט אויס אז קען זיין די חליצה פון די קטנה איז וויכטיג מען דארף עס טאקע האבן ווייל קען זיין די חליצה פון די קטנה די קטנה געווען מער ניחא איז אויב אזוי פועל'ט די חליצה פון די קטנה צו צושטערן די יבום וואס האט מייבם געווען די חירשת און ממילא דאס איז אויך נישט קיין פאטענט מען קען נישט מייבם זיין די חירשת

דאס איז איין אופן ווי חז"ל קענען מתקן זיין קידושין, איז דא א צווייטע דרבנן'דיגע קידושין א צווייטע אופן, אז ס'איז א ספק קידושין, וואס טייטש א ספק איז נישט ווי מקצת, מקצת איז א שטיקל, ס'איז א פופציג פראצענטיגע קידושין, ספק מיינט אז על הצד אז ס'איז א קידושין איז עס א הונדערט פראצענטיגע קידושין, על הצד אז ס'איז נישט קיין קידושין איז עס גארנישט מיט נישט, דאס זענען צוויי וועגן צוויי אופנים וואס חז"ל קענען מתקן זיין דרבנן'דיגע קידושינס, און מילא זאגט רב חיסדא, דאס איז קלאר אז א חירשת מיט א קטנה האבן נישט ביידע די זעלבע סארט דרבנן'דיגע קידושינס, טייטש קען נישט זיין אז ביידע זענען מקצת קידושינס, און ס'קען אויך נישט זיין אז ביידע זענען ספק קידושינס. פארוואס? איז ווי רש"י רעדט אויס אזוי, ס'קען נישט זיין ביידע זענען מקצת קידושינס, ווייל טאמער ביידע זענען מקצת קידושינס, אויב אזוי האלט רב חיסדא, וואלט ביי אונז אין די משנה געדארפט זיין, אז טאמער איינער האט חתונה מיט א חירשת און מיט א קטנה, זאל קענען זיין ברודער מייבם זיין איינס און פטר'ן די אנדערע. און ביי אונזער משנה האט מען געזען אז ס'נישט אזוי, יעצט ווי אונז האבן פריערט מסביר געווען איז ווייל איינס איז מער ניחא, רב חיסדא האט נישט אזוי געלערנט, רב חיסדא האט געהאלטן טאמער ביידע זענען די זעלבע, זאל איינס קענען פטר'ן די אנדערע, און ממילא אז מען זעט ביי אונזער משנה אז איינס פטר'ט נישט די אנדערע, אויטאמאטיש קען נישט זיין אז ביידע זענען מקצת קידושין. ווייטער, ווי ווייסט מען אז ביידע זענען נישט קיין ספק קידושין? ס'קען זיין ביידע זענען ספק קידושין. דאס זאגט רב חיסדא דאס קען אויך נישט זיין, פארוואס? ווייל מען וועט זען אין קומענדיגע בלאט איז דא א משנה אז טאמער די זעלבע ציור ווי ביי אונזער משנה, איינער האט חתונה געהאט מיט א קטנה און מיט א חירשת און געשטארבן אן קינדער, זאגט דאך די משנה טאמער זיין ברודער איז מייבם די קטנה און נאכדעם די חירשת, אדער די חירשת נאכדעם די קטנה נישט קיין חילוק ער איז מייבם ביידע, איז ברגע וואס ער האט מייבם געווען די צווייטע ווערט די ערשטע אסור אויף אים, אזוי שטייט דארט אין משנה, און מילא זאגט רב חיסדא, טאמער ביידע סיי א קטנה סיי א חירשת ביידע זענען ספק קידושין, און וואס מיינט ספק קידושין? ספק קידושין מיינט אדער ס'ארבעט הונדערט פראצענט אדער ס'ארבעט אינגאנצן נישט, אויב אזוי וואלט נישט געדארפט זיין אזוי די דין, וואלט געדארפט זיין די דין אז אפילו נאכדעם וואס ער איז מייבם די צווייטע קען ער בלייבן מיטן ערשטן, פארוואס? ווייל ממה נפשך, טאמער ביידע זענען הונדערט פראצענט, סיי א חירשת סיי א קטנה זענען הונדערט פראצענט, איז ברגע וואס ער האט מייבם געווען די ערשטע, ווערט זי באמת זיין פרוי, ס'איז א ריכטיגע יבום, ס'איז א הונדערט פראצענטיגע יבום, איז קען נישט די צווייטע דאס קאליע לייגן, ווייל ברגע וואס איינער איז מייבם א פרוי קען מען עס נישט קאליע לייגן מיט א צווייטן, איז דאס קען נישט זיין, ווייטער לאמיר זאגן אז ביידע זענען גארנישט, ס'טייטש על הצד אז ס'איז א ספק, קען זיין הונדערט פראצענט קען זיין גארנישט, איז לאמיר זאגן ביידע זענען גארנישט, סיי א חירשת סיי א קטנה, זייער קידושין העלפט נישט, איז אויב אזוי, ברגע וואס ער האט מייבם געווען איינס, איז עס נישט קיין אמת'ע יבום, און די צווייטע איז אויך נישט קיין אמת'ע יבום, מאכט ווייטער די צווייטע נישט קאליע פאר די ערשטע. און על הצד אז איינס איז הונדערט פראצענט און די אנדערע איז גארנישט, איז ווייטער, אבער די, טאמער די ערשטע איז הונדערט פראצענט און די צווייטע איז גארנישט, מאכט דאך די צווייטע נישט קאליע פאר די ערשטע. און טאמער די ערשטע איז גארנישט און די צווייטע איז הונדערט פראצענט, נו, אז די ערשטע איז גארנישט, איז פשט, זי איז קיינמאל נישט געווען מחויב ביבום, איז פשט זי איז קיינמאל נישט געווען א פרוי פונעם ברודער, האט ער חתונה געהאט מיט א פרעמדע פרוי און שפעטער די צווייטע האט ער מייבם געווען, ממה נפשך וואלט נישט געדארפט זיין די דין אז די ערשטע איז א פראבלעם וועגן די צווייטע, נאר וואס דען, זאגט רב חסדא מוז מען זאגן אז איינס, אדער חירשת אדער קטנה, איז מתורת ספק, און די אנדערע איז מתורת מקצת, אונז ווייסן מיר נישט וועלכע איז וועלכע, זאגט רב חסדא, פון רב'ס פאטענט אז רב האט דא געזאגט כונס החירשת ומוציאה בגט, און די קטנה ווארט ביז זי ווערט גרויס און מ'איז איר חולץ, פון רב איז משמע, אז ער האט געהאלטן אז א קטנה איז א ספק קידושין און א חירשת איז א מקצת קידושין, וואס איז די ראיה? זאגט רב חיסדא, ווייל דאי סלקא דעתך טאמער דו וועסט מיר זאגן פארקערט, מען מוז דאך זאגן אז עס איז צוויי אנדערע סארטן אזוי ווי מען האט מוכיח געווען, אבער טאמער דו וועסט מיר זאגן פארקערט אז א חירשת איז קנויה ואינה קנויה קטנה קנויה ומשויירת, אז א חירשת איז א ספק און א קטנה איז א מקצת, אויב אזוי חירשת אמאי כונס ומוציאה בגט? פארוואס זאגט רב אז מען דארף מייבם זיין די חירשת און איר גט'ן? רב וואלט געקענט זאגן תיתיב גביה ממה נפשך אז היות וואס די חירשת איז דאך א ספק קידושין זאל ער איר קענען מייבם זיין און זי זאל בלייבן ביי אים זאל ער איר נישט דארפן גט'ן פארוואס ווייל ס'איז דאך א ספק און ממילא ממה נפשך אי קנויה היא, טאמער ס'איז באמת דא קידושין ביי חירשת, איז פשט די ברודער ווען ער האט חתונה געהאט מיט די חירשת פאר ער איז געשטארבן איז די קידושין געווען א אמת'ע קידושין, איז פשט יעצט אז מ'דארף איר מייבם זיין איז עס א אמת'ע יבום, נו, הא קנויה היא, אויב ס'איז א אמת'ע יבום איז דאך אוודאי גוט, האט ער איר מייבם געווען, ס'איז א גאנצע יבום, שפעטער אז ער וועט מאכן א חליצה מיט די קטנה איז עס גארנישט מיט נישט, ווייל ברגע וואס ער האט מייבם געווען די חירשת על הצד אז די יבום איז א גוטע יבום, איז אטאמאטיש ווערט די זיקה דא נפקע, און ממילא אז ער וועט שפעטער חולץ זיין די קטנה גייט מיר נישט אן. ווייטער על הצד ואי לאו קנויה היא טאמער דו וועסט מיר זאגן אויף די צד אויף פון די צד פון די ספק, ס'איז דא דא א ספק צו ס'איז הונדערט פראצענט צו גארנישט, על הצד אז די קידושין פון א חירשת איז גארנישט מיט נישט, אויב אזוי קומט אויס אז זיין ברודער ווען זיין ברודער האט חתונה געהאט מיט די חירשת האט ער גארנישט געטון, די קידושין האט נישט תופס געווען, קומט אויס אז זי איז קיינמאל נישט געווען די פרוי פון זיין ברודער, איז א נכרית בעלמא היא איז זי סתם עפעס א פרעמדע פרוי דא, זי איז נישט זיין ברודער'ס פרוי, וואס ער האט פונקט חתונה געהאט מיט א פרעמדע פרוי, פיין ער האט חתונה געהאט מיט א פרעמדע פרוי, און יעצט גייט ער און ער מאכט חליצה פאר די קטנה, מאכט עס נישט קאלע, ער דארף איר נישט גט'ן פאר דעם, און ממילא זאגט רב חיסדא, פון דעם אז מען זעט אז רב האלט אז מען דארף גט'ן די חירשת, איז א ראיה אז ער האלט אז די חירשת איז א מקצת, און די קטנה איז א ספק, און פאר דעם זאגט רב אז די חירשת דארף מען מייבם זיין און גט'ן, פארוואס? ווייל היות וואס זי איז נאר א מקצת, און די קטנה איז א ספק, און וואס איז די ספק ביי די קטנה? די ספק איז צו די קטנה איז א הונדערט פראצענטיגע פרוי געווען פון די ברידער אדער גארנישט, יעצט על הצד אז זי איז א הונדערט פראצענטיגע פרוי קומט אויס אז זי איז אסאך מער ווי די חירשת, די חירשת איז נאר א מקצת און זי איז א גאנצע פרוי, קומט אויס אז ווען ער איז מייבם די חירשת פטר'ט ער נישט די קטנה, קומט אויס ער דארף נאך אלץ געבן א חליצה פאר די קטנה, און ווען ער וועט געבן א חליצה פאר די קטנה וועט עס איר קאלע לייגן ער וועט מער נישט טארן וואוינען מיטן חירשת, און דערפאר זאגט טאקע רב אז היות עס איז דא אזא צד דארף ער גט'ן די חירשת און נאכדעם געט ער א חליצה פאר די קטנה. איי פרעגט רב חיסדא טאמער ס'איז באמת אזוי, טאמער רב האלט אז א קטנה איז א ספק און א חירש איז א מקצת, וכי תימא אויב אזוי קטנה אמאי תמתין עד שתגדיל ותחלוץ, פארוואס זאגט רב אזא פאטענט, תיתיב גביה, זאל ער גראד מייבם זיין די קטנה, אי קנויה היא הא קנויה היא, אי לאו קנויה היא, נכריתא בעלמא היא, זאל ער מייבם זיין די קטנה און ממה נפשך, טאמער איז זי געווען זיין ברידער'ס פרוי, פיין, איז ער מייבם זיין ברידער'ס פרוי, על הצד אז זי איז גארנישט, זי איז סתם א פרעמדע פרוי, איז ער איר מייבם, פארוואס איז דאס נישט קיין פאטענט? ווייל אם כן, חרשת במאי תיפוק. ווייל אויב אזוי, וואס וועט געשען מיט די חרשת? די חרשת וועט קיינמאל נישט קענען חתונה האבן. פארוואס? ווייל על הצד אז די קטנה איז נישט געווען א ריכטיגע פרוי, קומט אויס אז ווען ער איז מייבם די קטנה, פטר'ט ער נישט די חרשת. און אז ער פטר'ט נישט די חרשת, דארף די חרשת נאך האבן א חליצה. יעצט ער קען נישט געבן א חליצה פאר א חרשת, ווייל חליצה פאר א חרשת העלפט נישט, ער קען אויך נישט מייבם זיין די חרשת, ווייל קען זיין על הצד אז די יבום פון די קטנה איז געווען א ריכטיגע יבום אז זי איז געווען א גאנצע פרוי, קען מען נישט מייבם זיין ביידע, און ממילא די חרשת בלייבט שטעקן איז דאס נישט קיין פאטענט, איז די איינציגסטע וועג וואס מען קען דא טון איז אזוי ווי רב האט געזאגט, קודם איז מען מייבם די חרשת, נאכדעם גט מען איר, און נאכדעם געבט מען א חליצה פאר די קטנה, און אפילו על הצד אז די קטנה איז א גאנצע פרוי, מאכט עס נישט קאליע די חרשת ווייל ער האט איר שוין געגט.